בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף ט ו, מ'הייבמער אן דף ט ו עמוד א' אויבן, גופא, זאגט די הייליגע גמרא, גופא אמר רב יהודה אמר שמואל, מ'האמער נעכטן געזען אז רב יהודה אמר שמואל האט געזאגט שמונה עשר גזרו ובשמונה עשר נחלקו, מ'האמער געזען נעכטן אז די תלמידי בית שמאי און די תלמידי בית הלל האבן זיך געקריגט ביי אכצן גזירות, ס'טייטש אויף די אלע אכצן גזירות וואס מ'האט געזען אז די בית שמאי האבן גוזר געווען, איז די בית הלל האבן זיך געקריגט ביי די אלע אכצן זאכן, און אויף דעם פרעגט יעצט די גמרא, והתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא הושוו אז זיי האבן זיך נישט געקריגט, נאר ביידע האבן מסכים געווען צו די זעלבע גזירות, איז וויאזוי האט רב יהודה אמר שמואל געזאגט אז זיי האבן זיך געקריגט, ענטפערט די גמרא, בו ביום נחלקו ולמחר הושוו, ס'טייטש יענע טאג דארט אין די עליה איז געווען א מחלוקת און מ'האט גע'פסק'נט ווי די בית שמאי. שפעטער די נעקסטע טאג האבן די תלמידי בית הלל שוין מודה געווען צו די אלע גזירות צו די תלמידי בית שמאי, און במילא נאכדעם וואס זיי האבן מודה געווען האבן זיי שוין צוריקגעצויגן, און ממילא געווען א מצב פון הושוו אז ביידע האבן מסכים געווען צו די זעלבע גזירות. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער אויך נעכטן געזען גופא אמר רב הונא בשלושה מקומות נחלקו שמאי והלל, אז א מחלוקת צווישן שמאי און הלל אליין נישט צווישן די תלמידים, איז נאר דא דריי מאל, דריי מחלוקת'ן איז דא. איז רעכנט יעצט די גמרא אויס וואס זענען טאקע די דריי מחלוקת'ן וואס שמאי און הלל האבן זיך געקריגט. הייבט אן די גמרא מיט די ערשטע מחלוקת, שמאי אומר דאס א משנה אין עדיות, שמאי האט געזאגט, מקב חלה, אז הפרשת חלה דארף מען נאר נעמען פון א טייג וואס איז גרויס א קב, והלל אומר, הלל קריגט זיך, און ער זאגט מקביים, מען דארף האבן אז די טייג זאל זיין גרויס צוויי קב, נאר ווען ס'איז צוויי קב, איז עס מחיוב בהפרשת חלה, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן לא כדברי זה ולא כדברי זה, נישט ווי שמאי נישט ווי הלל, נאר וואס דען, אלא קב ומחצה חייב בחלה, א קב מיט א האלב, דאס איז די שיעור וואס איז מחייב חלה, וואס טייטש אזוי, וואס איז טאקע די מחלוקת צווישן די חכמים, שמאי און הלל, איז רש"י מסביר אז די עצם מקור אז מ'דארף דאך נעמען חלה שטייט אין פסוק ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה אז די אידן זענען באפוילן געווארן אין די מדבר צו מפריש זיין חלה, בעצם די חלה דארף מען געבן בעצם פאר א כהן, נאר וואס דען די חלה האט א דין פון תרומה, מילא היינטיגע צייטן פארדעם פארברענט מען עס ווייל ס'נישט דא קיין כהן וואס איז טהור און במילא נישט דא פאר וועם עס צו געבן, אבער על כל פנים, היות וואס מ'לערנט עס ארויס פון די פסוק, דרש'נען חז"ל אז פון די ווארט עריסותיכם וואס דאס מיינט ענקערע טייגלעך, לערנט מען ארויס אז ס'דארף זיין א טייג וואס איז לפחות אזוי גרויס ווי די טייגלעך וואס די אידן האבן געהאט אין מדבר. וואסערע טייג האבן די אידן געהאט אין מדבר? וואס האט מען געגעסן אין מדבר? מ'האט געגעסן מן, און ממילא דארף מען וויסן ווי גרויס איז געווען די מן וואס די אידן האבן געגעסן, כדי צו וויסן ווי גרויס דארף זיין א טייג וואס איז מחיוב בחלה. איז שטייט דאך אין פסוק ווי גרויס איז געווען די מן, איז ווייסט דאך יעדער די פסוק שטייט עומר לגלגולת, און די פסוק זאגט אויך אז די עומר איז עשירית האיפה, א צענטל פון א איפה, דאס איז געווען, די שיעור ווי גרויס די מן איז געווען ובמילא אזוי, די חכמים האלטן אז די שיעור פון אן עשירית האיפה דאס איז אזוי גרויס ווי א קב ומחצה, פארוואס? ווייל א איפה איז אכצן קב און אן עשירית האיפה איז איינס פוינט אכט קב, א צענטל פון אכצן איז וואן פוינט אייט, איינס פוינט איינס נקודה אכט, ובמילא בעצם וואלטן לכאורה די חכמים געדארפט האלטן אז נישט מען דארף מפריש זיין ווען די טייג איז גרויס א קב ומחצה, ווייל א קב ומחצה איז איינס פוינט פינף נישט איינס פוינט אכט. ובמילא פארוואס זאגן די חכמים קב ומחצה און נישט איינס פוינט אכט, איז רש"י מסביר אז אין די מדבר און שפעטער אין די צייטן פון די משנה איז געווען צוויי אנדערע מיני שיעורים, די שיעורים זענען גרעסער געווארן, אין די מדבר האט מען גענוצט מידות מדבריות, און שפעטער אין די צייטן פון די משנה האט מען גענוצט מידות ירושלמיות, וואס די מידות ירושלמיות איז צוואנציג פראצענט גרעסער פון די מידות מדבריות, קומט אויס איינס פוינט אכט פון מידות מדבריות אז די שיעורים זענען גרעסער געווארן מיט צוואַנציק פראצענט, מען נעמט אראפ צוואַנציק פראצענט איז איינס פוינט פֿינף, און דאס איז טאקע די שיעור פון די חכמים פון א קב ומחצה, דאס איז די חכמים, יעצט וואס איז מיט די בית שמאי און בית הלל, איז שוין תוס' מסביר אז די בית הלל, וואס די בית הלל זאגט אז די שיעור איז קביים, אז די טייג דארף זיין גרויס ווי צוויי קב, ווייל די בית הלל האלטן אז דאס וואס שטייט עשירית האיפה איז נישט ווי אונז האבן געלערנט ווי די חכמים האבן געלערנט אז מען נעמט א איפה וואס די איפה איז אַכצן קב און מען נעמט אראפ פון דעם א צענטל וואס דאס איז איינס פוינט אַכט נאר וואס דען די בית הלל האלטן אז ס'איז עשירית האיפה מלבר וואס טייטשט פון אינדרויסן אז מען נעמט אן איפה און מען לייגט צו צו דעם אן עומר וואס אן איפה האבן מיר געזען דאס איז אַכצן קב מען לייגט צו צו דעם צוויי קב קומט אויס די צוויי קב צוזאמען איז עס צוואַנציק די צוויי קב נאך וואס מען האט עס צוגעלייגט איז עס אן עשירית האיפה, און במילא פאר דעם האלטן די בית הלל אז די שיעור איז צוויי קב, עשירית האיפה אין די מדבר איז געווען צוויי קב, און פאר דעם זאגן די בית הלל אז די שיעור וואס איז מחויב בחלה איז אויך צוויי קב, בית שמאי זאגן איין קב, איז אויך תוס' מסביר, ווייל די בית שמאי האלטן אז אין די מדבר האט מען טאקע צוזאם גענומען מן, צוויי קב, אבער מען האט עס צוטיילט אינדערפרי האט מען געגעסן איין סעודה ביינאכט א צווייטע סעודה, צוויי טייגלעך, און במילא א קב אליין איז אויך מחויב בחלה. על כל פנים דאס איז די שיטה פון די חכמים פון שמאי און פון הלל. זאגט די משנה ווייטער, משהגדילו המידות, נאכדעם אין א שפעטערע תקופה, אין ציפורי, זענען די מידות געווארן נאך גרעסער, גרעסער פון די מידות ירושלמיות, אלע מידות האט מען גרעסער געמאכט מיט נאך צוואנציג פראצענט, איז דעמאלטס אמרו חמשת רבעים קמח, דעמאלטס האט זיך די שיעור פון די חכמים געטוישט. ביז דעמאלטס איז געווען א קב ומחצה, איינס מיט א האלב קב, נאכדעם וואס די שיעור איז גרעסער געווארן מיט צוואנציג פראצענט, האבן חכמים עס געטוישט אויף איינס מיט א פערטל, ווייל די נייע איינס מיט א פערטל איז אזוי גרויס ווי די אלטע איינס מיט א האלב, איז חמשת רבעים קמח חייבין בחלה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי האלט בעצם פונקט ווי די חכמים, נאר וואס ער קריגט זיך אביסל, ער זאגט אז חמשה איז פטורין, טאמער איך האב איינס מיט א פערטל קב איז עס נאך פטור פון חלה, חמשה ועוד חייבין, נאך א טראפל וואס דאס איז נאך פינף פראצענט נאר דעמאלטס ווערט עס מחויב בחלה, און ווי רש"י איז מסביר, ווייל רבי יוסי האלט אז די ביצה וואס איז געווען אין מדבר איז געווען פינף פראצענט גרעסער, און פארדעם זאגט ער מען דארף נאך א משהו כדי צו ווערן מחויב בחלה, על כל פנים, האמער דא די ערשטע מחלוקת פון שמאי און הלל, ברענגט יעצט די גמרא די צווייטע מחלוקת פון שמאי און הלל, ואידך, און די צווייטע מחלוקת, אויך א משנה אין עדיות, זאגט די משנה, הלל אומר, מלא הין מים שאובים פוסלין את המקווה, אונז ווייס מיר א מקווה, כדי זאל הייסן א כשר'ע מקווה, דארף זיין אין דעם מ' סאה מי גשמים, פערציג סאה פון רעגן וואסער, טאמער עס איז נישט קיין פערציג סאה רעגן וואסער, נאר עס איז פערציג סאה מים שאובים, מים שאובים דאס איז טייטש וואסער וואס איז אריין אין א כלי, נישט וואס איז פשוט ס'האט אריינגערעגנט אין בור, דעמאלטס איז דאס נישט קיין מקווה, דאס איז נישט קיין כשר'ע מקווה. נאר וואס דען? טאמער ס'איז דא א כשר'ע מקווה, ס'איז דא אין די מקווה מ' סאה מי גשמים, און אין די מקווה רינט אריין מים שאובים, דעמאלטס ווערט נישט די מקווה צוריק פסול, נאר פארקערט, די וואסער וואס רינט יעצט אריין די מים שאובים מיט השקה ווערט אלעס כשר. אבער, וואס איז טאמער ס'איז אריינגערינען אין א בור ווייניגער פון מ' סאה מי גשמים? און יעצט איידער די בור איז פול געווארן מיט די גאנצע מ' סאה האט איינער אריין געגאסן מים שאובים, דעמאלטס האבן די חכמים גוזר געווען אז די גאנצע מקווה ווערט פסול, וויפיל מים שאובים דארף מען אריין גיסן אין אזא האלב אנגעפילטע מקווה כדי עס זאל פסול ווערן, זאגט הלל א מלא הין, א הין, וויפיל איז דאס א הין? א הין דאס איז דריי קב אדער צוועלף לוג, אזוי זאגט הלל, יעצט די משנה זאגט פארוואס כאפט אן הלל די לשון הין? פארוואס נוצט ער נישט די נארמאלע לשון וואס מען טרעפט אין די משניות פון לוג? זאגט די משנה, שחייב אדם לומר בלשון רבו, ווייל א מענטש דארף מקפיד זיין נאכזאגן א הלכה פונקט ווי ער האט געהערט פון זיין רעבעס, און הלל האט געהערט פון זיינע רעבעס פון שמעיה ואבטליון די לשון הין, פארדעם האט ער אויך נאכגעזאגט הין. יעצט שטייט שוין אויך אין די מפרשים פארוואס טאקע האלט הלל אז די שיעור איז א הין, ווייל אין די תורה געפינט מען די גרעסטע שיעור וואס שטייט אין די תורה לגבי משקין איז א הין, פאר דעם זאגט הלל אז דאס איז די שיעור וואס די חכמים האבן גוזר געווען אז דאס פסל'ט א מקווה, שמאי אומר, שמאי קריגט זיך, שמאי זאגט תשעה קבין, אז נײַן קב דאס איז די שיעור, וואס נײַן קב דאס איז א קיימא לן פון זעקס און דרײַסיק לוג, וואס דאס איז גרעסער פון די שיעור פון הלל, נאר אויף אזא אופן ווערט א מקווה פסול, פארוואס טאקע די שיעור פון שמאי נײַן קב, שטייט אויך אין די מפרשים, אז די נקודה איז ווייל היות וואס מען טרעפט, אונז האמיר געזען אין מסכת ברכות אז א בעל קרי קען זיך מטהר זיין מיט ניין קב, און במילא דא האט מען אויך אנגעכאפט אזא שיעור, וחכמים אומרים, חכמים זאגן לא כדברי זה ולא כדברי זה, ווי ביידע נישט, נישט די שיעור פון הלל און נישט די שיעור פון שמאי, נאר וואס דען סאך סאך סאך ווייניגער, וויפיל האבן זיי נישט געזאגט, עד שבאו שני גרדיים, ביז ס'איז געקומען צוויי גרדיים, צוויי ארגים, צוויי מענטשן האבן געוועבט, וועבערס. משער האשפה שבירושלים וואס האבן געוואוינט אין שער האשפה אין ירושלים וואס רש"י ברענגט דא אראפ די גמרא אין מסכת עדיות אז פארוואס שטייט דא וואס זיי האבן געטוהן וואס איז געווען זייער ארבעט און וואו זיי האבן געוואוינט זאגט רש"י אז די גמרא זאגט דארט אז א מענטש זאל זיך אפלערנען אז נישט קיין חילוק וואו מען וואוינט נישט קיין חילוק וואס מען טוט אזוי ווי די מענטשן וואס די ארבעט פון וועבן איז געווען זייער א ביליגע ארבעט אמאל און שער האשפה איז געווען זייער א מיסע פלאץ צו וואוינען און פון דעסטוועגן האבן די חכמים געפסקנט ווי זייערע עדות, ווייל די צוויי זענען געווען תלמידי חכמים, און ממילא דארף מען זיך לערנען פון דעם אז אלעמאל דארף א מענטש אריינגיין אין בית מדרש לערנען, מען דארף זיך לערנען פון די צוויי גרדיים, על כל פנים די צוויי גרדיים האבן עדות געזאגט והעידו משום שמעיה ואבטליון, אז די שיעור איז שלשה לוגין מים שאובין פסל'ט עס א מקווה, וקיימו חכמים את דבריהם, און די חכמים האבן טאקע אזוי געפסקנט, על כל פנים דאס איז די צווייטע מחלוקת, וואס מען געפינט צווישן שמאי און הלל, ואידך, און די דריטע מחלוקת, איז א משנה אין מסכת נדה, ס'איז אויך א משנה אין עדיות, אבער ס'איז א משנה אין נדה, שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן, שמאי האט געהאלטן אז יעדע פרוי וואס זעט בלוט, ווערט זי נאר טמא פון יעצט און ווייטער, זי ווערט נישט טמא למפרע, והלל אומר, הלל זאגט מפקידה לפקידה, ניין, א פרוי ווערט טמא למפרע ווען זי זעט בלוט, ביז די לעצטע מאל וואס זי האט בודק געווען, ס'טייטש טאמער למשל זי האט בודק געווען זונטאג, און שפעטער מיטוואך טרעפט זי בלוט, זונטאג ווען זי האט זיך בודק געווען איז זי געווען ריין, אבער מיטוואך טרעפט זי בלוט, איז אלעס וואס זי האט צוגערירט פון זונטאג ביז מיטוואך, אלעס ווערט טמא. אזוי האלט הלל, ואפילו לימים הרבה אפילו איז דא אסאך טעג צווישן די בדיקות. וחכמים אומרים, חכמים זאגן דארט, לא כדברי זה ולא כדברי זה, די הלכה איז נישט ווי שמאי און נישט ווי הלל, אלא מעת לעת ממעט על ידי מפקידה לפקידה, און מפקידה לפקידה ממעט על יד מעת לעת, די חכמים זאגן אז ס'ווענדט זיך וועלכע צייט איז קערצער, מעת לעת דאס איז פֿיר און צוואַנציק שעה. ס'טייטש אזוי, אין א ציור וואס מען האט פריער אויסגערעדט, א פרוי האט זיך בודק געווען זונטאג, און זי האט נישט געטראפן קיין בלוט, שפעטער איז זי זיך בודק מיטוואך און זי טרעפט בלוט, זאגט מען נישט אז זי איז טמא ביז זונטאג, דאס איז גאר אסאך צייט, נאר וואס דען זאגן די חכמים זי איז טמא סך הכל פֿיר און צוואַנציק שעה, פון דינסטאג פֿיר און צוואַנציק שעה איז אלעס טמא למפרע, דאס איז טאמער די לעצטע בדיקה איז געווען אסאך טעג צוריק, אבער וואס איז טאמער א פרוי מאכט א בדיקה דינסטאג אינדערפרי, און דינסטאג ביינאכט מאכט זי נאך א בדיקה און זי טרעפט בלוט, דעמאלט זאגט מען נישט זי איז טמא למפרע פֿיר און צוואַנציק שעה, נאר זי איז טמא פון די לעצטע בדיקה, וואס די לעצטע בדיקה איז געווען יענע טאג אינדערפרי, און במילא איז דאס ווייניגער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה, אזוי פסק'ענען די חכמים, על כל פנים, דאס איז די דריטע מחלוקת פון שמאי און הלל, האמיר אויסגערעכנט די דריי מחלוקת'ן, פרעגט די גמרא ותו ליכא, נישט דא נאך מחלוקת'ן צווישן שמאי און הלל? והא איכא, ס'איז דא נאך א מחלוקת, די משנה זאגט אין חגיגה הלל אומר לסמוך ושמאי אומר שלא לסמוך, טאמער איינער ברענגט א קרבן יום טוב צו מען מאכט ביי דעם סמיכה צו נישט, די ענין איז ווייל חכמים האבן גע'אסר'ט זיך אנצולענען אויף א בהמה יום טוב און במילא די שאלה צו סמיכה איז אויך געזאגט געווארן צו סמיכה נישט צו מען מעג מאכן סמיכה צו נישט, על כל פנים זעהן מיר דא נאך א מחלוקת הלל מיט שמאי, זאגט די גמרא, כי קאמר רב הונא, היכא דליכא פלוגתא דרבוותא בהדייהו, ס'טייטש, דאס וואס רב הונא האט אויסגערעכנט דריי מחלוקת'ן אז ס'איז נאר דא דריי מחלוקת'ן צווישן הלל און שמאי, דאס איז נאר ווען זיי צוויי ווען הלל און שמאי זענען די ערשטע וואס האבן זיך געקריגט ביי דעם מחלוקת, אבער אזא סארט מחלוקת וואס זיי זענען נישט די ערשטע וואס האבן זיך געקריגט, נאר חכמים פאר זיי האבן זיך שוין אויך געקריגט ביי דעם, דאס רעכנט מען נישט אויס, און במילא זאגט די גמרא די מחלוקת דא צו מען מאכט סמיכה אויף א בהמה יום טוב צו נישט, דאס איז נישט א נייע מחלוקת צווישן הלל און שמאי, מען האט זיך שוין געקריגט פריערט אויף דעם, פארדעם רעכנט עס נישט ר' הונא אויס, פרעגט אבער די גמרא, והא איכא, ס'איז דא נאך א מחלוקת פון הלל שמאי וואס מען האט נישט אויסגערעכנט, די מחלוקת וואס שטייט אין א ברייתא, הבוצר לגת, איינער וואס שניידט טרויבן כדי עס אויסצוקוועטשן מאכן פון דעם וויין, איז שמאי אומר הוכשר והלל אומר לא הוכשר, ס'טייטש בשעת וואס מען שניידט די טרויבן לייגט מען דאך עס אריין אין אזעלכע קארבן, אין אזעלכע בעסקעטס און מען טראגט עס אויף אויסצוקוועטשן, יעצט בשעת וואס מען לייגט עס אריין אינעם קארב ווערט עס נאס, ס'ווערט נאס פון די אייגענע זאפט ווייל ס'קוועטשט זיך אויס אויטאמאטיש, אביסל טרויבן קוועטשן זיך אויס און ממילא ווערן אלע טרויבן נאס פון די אויסגעקוועטשטע טרויבן, יעצט די דין איז דאך ווייסן מיר אלע אז א פרי וואס איז הוכשר לקבל טומאה קען טמא ווערן, טאמער ס'איז נישט הוכשר לקבל טומאה קען עס נישט טמא ווערן, ס'דארף צורירן א משקה כדי ס'זאל הייסן הוכשר לקבל טומאה, יעצט אונז האמיר שוין אויך געזען אז די משקה וואס רירט צו די פירות מוז זיין בכוונה פון די באלעבאס, טאמער די באלעבאס האט נישט קיין כוונה עס זאל נאס ווערן און האט נישט קיין הנאה אז די וואסער איז דארט אז די משקה איז דארט דעמאלטס ווערט נישט די פירות מוכשר לקבל טומאה און ממילא זאגט דא הלל אז היות וואס דער מענטש וואס פאקט דא אריין די טרויבן וויל דאך נישט בעצם אויסקוועטשן די טרויבן, ער האט נישט פון דעם גארנישט, פארדעם זאגן הלל אז די טרויבן ווערן נישט מוכשר לקבל טומאה, מה שאין כן שמאי, שמאי איז דא גוזר אז מען זאגט יא ס'איז מוכשר לקבל טומאה, פארוואס א גזירה טאמער א מענטש וועט צוזאם נעמען טרויבן אין אזא סארט קארב אין אזא סארט כלי וואס די זאפט רינט נישט ארויס, און ממילא אפילו וואס בשעת'ן שניידן צוקוועטשן זיך אויף אפאר טרויבן, אבער די זאפט בלייבט דאך דארט, און ממילא די באלעבאס האט פיין הנאה פון די זאפט, אלס גזירה פון דעם האבן זיי אלעמאל גע'פסק'נט אז די טרויבן ווערן מוכשר לקבל טומאה פון זייער אייגענע זאפט, על כל פנים האבן מיר דא נאך א מחלוקת פון שמאי און הלל, זאגט די גמרא, בר מיניה דההיא, דהתם קא שתיק ליה הלל לשמאי, טאקע די מחלוקת רעכנט נישט רב הונא אויס, ווייל די מחלוקת איז אנדערש פון די אנדערע מחלוקת וואס מ'האט געברענגט ביז יעצט, ביי די מחלוקת האט הלל מודה געווען צו שמאי, און אזא סארט מחלוקת האט רב הונא נישט געברענגט, מה שאין כן די אנדערע מחלוקת'ן וואס רב הונא האט טאקע געברענגט, דאס איז מחלוקת'ן וואס הלל האט נישט מודה געווען צו שמאי. זאגט די גמרא ווייטער, אונז האבן געזען אין די ברייתא נעכטן, האט די ברייתא דארט אויך אראפגעברענגט, יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, די צוויי יוסי'ס, גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. זיי האבן גוזר געווען טומאה על ארץ העמים אז חוץ לארץ האט א טומאה אויף זיך, און די זעלבע זאך זיי האבן גוזר געווען אז א גלאז קען מקבל זיין טומאה, ווייל מן התורה קען נישט א גלאז מקבל זיין קיין טומאה, דאס האט יוסי בן יועזר איש צרידה און יוסי בן יוחנן מתקן געווען, פרעגט יעצט די גמרא, והא רבנן דשמונים שנה גזור, ווי זאגסטו אז דאס איז גזירות פון די צוויי יוסי'ס, דאס איז גזירות פון רבנן דשמונים שנה, וואס די רבנן דשמונים שנה עמיר באלד זעהן האבן געלעבט סאך סאך סאך שפעטער, און ממילא וויאזוי איז מען מייחס די גזירה צו די צוויי יוסי'ס? ברענגט יעצט די גמרא וואס איז דאס די רבנן דשמונים שנה, זאגט די גמרא דאמר רב כהנא, רב כהנא האט געזאגט כשחלה ר' ישמעאל בר' יוסי, ווען ר' ישמעאל בר' יוסי איז קראנק געווארן, שלחו לו, האבן די חכמים אים געשיקט א משלחת אים פרעגן אזוי, רבי, אמור לנו שניים שלושה דברים, שאמרת משום אביך, זאג אונז נאך הלכות פון דיין טאטן, ווער איז געווען זיין טאטן? זיין טאטע איז געווען דער תנא רבי יוסי בר חלפתא, האבן די חכמים געוואלט הערן פון אים הלכות, שלח להם, האט ער זיי געשיקט כך אמר אבא אזוי האט מיר מיין טאטע געזאגט, אזוי האט מיר מיין טאטע פארציילט, מאה ושמונים שנה עד שלא חרב הבית, הונדערט און אכציג יאר פארן חרבן, פשטה מלכות הרשעה על ישראל, האט זיך שוין אנגעהויבן אז די רוימים האבן אנגעהויבן צו כובש זיין ארץ ישראל, שמונים שנה עד שלא חרב הבית, אכציג יאר פארן חרבן, וואס דאס איז הונדערט יאהר שפעטער, גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, דעמאלטס האט מען גוזר געווען די טומאה על ארץ העמים, און אז כלי זכוכית א גלאזענע כלי קען מקבל זיין טומאה, איז קודם כל דאס איז די רבנן דשמונים שנה, דאס איז אכציג יאהר פארן חרבן האבן זיי געלעבט און דעמאלטס האט מען עס גוזר געווען, על כל פנים לאמיר קודם זעהן דא ווייטער די מימרא וואס ער זאגט דא נאך פון זיין טאטן, ארבעים שנה עד שלא חרב הבית, פערציג יאהר פארן חרבן גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות, און די סנהדרין וואס פלעגט זיצן אין בית המקדש אין לשכת הגזית איז אריין אין גלות, וואס טייטש זענען אוועק געגאנגען פון לשכת הגזית און זיי האבן זיך געזעצט אין עפעס א פלאץ דארט אויף הר הבית דערנעבן, פארוואס האבן זיי אזוי געטון עמיר שוין זעהן, פרעגט אבער די גמרא למאי הלכתא, וואס טייטש וואס א נפקא מינה להלכה דא ווי די סנהדרין זיצט, זאגט די גמרא אמר רב יצחק בר אבדימי לומר שלא דנו דיני קנסות, זיי האבן נישט דן געווען נאך זענען ארויס געגאנגען פון לשכת הגזית, האבן זיי שוין מער נישט דן געווען דיני קנסות, מען האט שוין נישט געקנס'ט קיין געלט די אלע קנסות, וואס ווייסט מען איינער וואס גנב'עט דארף צאלן כפל, אזעלכע סארט קנסות האט מען שוין נישט גע'פסק'נט, פרעגט די גמרא דיני קנסות סלקא דעתך פארוואס נישט, ס'האט עפעס מיט סנהדרין? יעדע בית דין קען פסק'נען דיני קנסות, אלא אימא שלא דנו דיני נפשות, דיני נפשות האבן זיי שוין מער נישט גע'פסק'נט, ווייל דיני נפשות קען מען נאר פסק'נען ווען די סנהדרין זיצט אין לשכת הגזית, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, דרש'נט מען אז די סנהדרין דארף זיצן מן המקום ההוא דארף זיצן אין בית מקדש, און אז נישט קען מען נישט דן זיין קיין דיני נפשות, און די מפרשים זענען טאקע מסביר פארוואס האבן זיך די סנהדרין ארויסגערוקט פון די לשכת הגזית, טאקע ווייל זיי האבן נישט געוואלט דן זיין קיין דיני נפשות, ווייל ס'איז געווען דעמאלטס אסאך רוצחים, זיי האבן נישט געוואלט דן זיין אין דעם, און פארדעם האבן זיי זיך ארויסגערוקט פון דארט, על כל פנים, זעהן מיר דאך אבער דא אז די רבנן דשמונים שנה האבן עס גוזר געווען, און נישט די צוויי יוסי'ס, זאגט די גמרא, וכי תימא אז מיר וועלן ענטפערן אז בשמונים שנה נמי אינהו הוו, אז אכציג יאר פארן חורבן האבן געלעבט די צוויי יוסי'ס, און זיי האבן עס טאקע דעמאלטס גוזר געווען, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, פארוואס ווייל והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הלל ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן לפני הבית מאה שנה, אז הונדערט יאר פארן חורבן איז הלל געווארן א נשיא, נאך הלל איז אוועק האט אים איבערגענומען זיין זון ר' שמעון, נאך ר' שמעון, האט אים איבערגענומען רבן גמליאל, נאך רבן גמליאל האט אים איבערגענומען ר' שמעון בן גמליאל, זיין זון ר' שמעון, וואס רש"י ברענגט דא אז ער איז דער וואס איז אוועק פון די עשרה הרוגי מלכות, דאס איז דער ר' שמעון בן גמליאל, שפעטער איז געווען א צווייטער ר' שמעון בן גמליאל, וואס דער צווייטער ר' שמעון בן גמליאל דאס איז דער ר' שמעון בן גמליאל וואס אונז קען מען פון די משניות, אבער דאס איז דער ערשטער ר' שמעון בן גמליאל וואס ער איז געווען דער נשיא פארן חורבן, על כל פנים, ואילו יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן הוו קדמי טובא. די משנה זאגט אין אבות אז די צוויי יוסי'ס האבן געלעבט פאר הלל, סאך פאר הלל, און ממילא אז הלל איז הערשט געווארן נשיא הונדערט יאר פארן חורבן און סאך פארדעם האבן געלעבט די צוויי יוסי'ס, קען נישט זיין אז די צוויי יוסי'ס האבן געלעבט אכציג יאר פארן חורבן און זיי האבן געמאכט די תקנה. און במילא ענטפערט די גמרא אלא נאר זאגט די גמרא, די גמרא גייט יעצט ענטפערן אז די גזירה פון ארץ העמים איז טאקע געווען צוטיילט אויף צוויי, ס'איז געווען צוויי באזונדערע גזירות, זאגט די גמרא אתו אינהו, די צוויי יוסי'ס האבן גוזר געווען גזור אגושא לשרוף ואאוירא ולא כלום, זיי האבן גוזר געווען נאר אויף די ערד פון ארץ העמים, פארוואס האט מען גוזר געווען אויף די ערד פון חוץ לארץ, ווייל היות וואס די גוים פלעגן באגראבן זייער מתים אן לייגן קברים אויף דעם, און ממילא איבעראל דא א ספק אפשר דא דארט א מת, איז פאר דעם האבן די צוויי יוסי'ס גוזר געווען אז די ערד פון ארץ העמים איז טמא, ס'טייטש סיי טאמער איינער גייט ארויס אין חוץ לארץ און ער נעמט עפעס א פירא וואס רירט צו די ערד ווערט די פירא טמא, און סיי טאמער איינער נעמט א שטיקל ערד פון חוץ לארץ טראגט עס אריין אין ארץ ישראל איז עס אויך אלעס מטמא, יעצט דאס איז נאר כלפי די ערד, אבער די לופט, די לופט פון חוץ לארץ איז נישט מטמא, טאמער איינער טוט אריינטראגן עפעס מיט די הענט אין חוץ לארץ און זיך ארומדרייען אזוי, עט עס נישט טמא ווערן, ואתו רבנן דשמונים שנה גזור אאוירא לתלות, שפעטער איז געקומען די רבנן דשמונים שנה און זיי האבן שוין גוזר געווען אויף די לופט אויכעט, זיי האבן געזאגט אז נישט נאר די ערד איז טמא נאר די לופט איז אויך טמא, ווייל זיי האבן עס גענומען א שלב ווייטער, ווייל זיי האבן חושש געווען נאך מער אז טאקע ממש אפשר דא דארט מתים, און ממילא אלס די ספק בעצם טאמער ס'איז דא א מת דארט, טאמער ס'איז דא טאקע א מת, טאמער איינער ווייסט קלאר אז דא א מת אונטער אים, איז די לופט העכער די מת איז טאקע טמא. פארוואס אלס אוהל, יעדע זאך וואס איז מאהיל אויף א מת איז טמא? נאר וואס דען דא רעדט זיך סך הכל פון א ספק, ס'רעדט זיך סך הכל דא פון גזירות, און מילא די יוסי'ס האבן געמאכט א גזירה אויף די ערד אז די ערד איז טמא, און די רבנן דשמונים שנה האבן אויך גוזר געווען אויף די לופט. יעצט אזוי, מ'דארף באמערקן דא נאך א חילוק, צווישן די תקנה פון די צוויי יוסי'ס און די תקנה פון די רבנן דשמונים שנה, ווייל די תקנה פון די צוויי יוסי'ס איז געווען גזור אגושא לשרוף, זיי האבן גוזר געווען אז טאמער די תרומה רירט צו דאס ערד פון חוץ לארץ איז עס עד כדי כך טמא אז מען דארף פארברענען די תרומה, מה שאין כן די שפעטערדיגע גזירה פון רבנן דשמונים שנה אז זיי האבן גוזר געווען אויף די לופט אויך, דא איז נישט געווען לשרוף נאר דא איז עס לתלות, לתלות דאס איז טייטש אז פארברענען טאר מען עס טאקע נישט, אבער עסן טאר מען עס אויך נישט, און מילא דאס איז א חילוק צווישן די צוויי גזירות, פרעגט יעצט אבער די גמרא, למימרא דחדא גזירתא הוה לשריפה, ווילסטו מיר זאגן אז די ארגינעלע תקנה פון די צוויי יוסי'ס די ערשטע תקנה איז געווען א גזירה אז איינער וואס רירט צו די ערד פון חוץ לארץ טאמער תרומה רירט עס צו דארף מען עס פארברענען? קען דען זיין אזא זאך? זאגט די גמרא והא אמר אילפא, אילפא האט דאך געזאגט, אונז האבן דאס געהאט נעכטן, אז ידיים תחילת גזירתן לשריפה, אז ידיים די טומאת ידיים וואס אונז האבן נעכטן געזען אז יעדע האנט איז טמא, דאס איז געווען אזא סארט גזירה וואס די חכמים האבן גוזר געווען אז די הענט איז עד כדי כך טמא אז טאמער מען רירט צו תרומה דארף מען פארברענען די תרומה, אבער ס'איז משמע פון אילפא אז ידיים הוא דתחילת גזירתן לשריפה, הא מידי אחרינא לא, די איינציגסטע זאך וואס חכמים האבן גוזר געווען אז ווען מען רירט צו תרומה מיט דעם ווערט עס טמא עד כדי כך מען דארף עס פארברענען איז נאר געווען אויף הענט, אויף אלע אנדערע זאכן האבן חכמים נישט גוזר געווען מען דארף פארברענען די תרומה, פארוואס? ווייל פארברענען תרומה דאס איז זייער א שארפע זאך, און במילא אז מען עט מאכן אזעלכע סארט תקנות מען דארף פארברענען תרומה עט זיין א שטיקל געלעכטער, נעכטן האט מען עס געמעגט עסן היינט דארף מען עס פארברענען, און במילא האט מען עס גוזר געווען אויף שלבים מיט סטעפס, קודם האט מען גע'אסר'ט לתלות שפעטער האט מען גוזר געווען לשרוף, אבער די גמרא מיינט צו פרעגן, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די צוויי יוסי'ס האבן גוזר געווען אגושא לשרוף, מיר זעהן מיר דאך דא פון אילפא אז קיין שום תקנה האט מען נישט גוזר געווען פון אנפאנג על כל פנים אז מען דארף עס פארברענען, חוץ די תקנה פון ידיים אלא נאר, במילא זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש, אתו אינהו גזור אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום, די צוויי יוסי'ס האבן נישט גוזר געווען מען דארף פארברענען תרומה טאמער ס'רירט צו די ערד פון חוץ לארץ, נאר זיי האבן גוזר געווען לתלות, טאמער תרומה רירט צו די ערד פון חוץ לארץ, איז עס תלוי, מען טאר עס נישט עסן און מען טאר עס נישט פארברענען, אויף די לופט האבן זיי נישט געמאכט קיין תקנה, ואתו רבנן דשמונים שנה, שפעטער א תקופה שפעטער איז געקומען די רבנן דשמונים שנה און זיי האבן גוזר געווען גזור אגושא לשרוף, זיי האבן שוין פארשטערקערט די פריערדיגע תקנה, וואס דאס קען מען שוין טון, א תקנה מאכן אנפאנג גראד אז מען דארף פארברענען תרומה דאס איז זייער שארף, אבער נאכדעם וואס די צוויי יוסי'ס האבן שוין גוזר געווען אז עס איז לתלות, איז שפעטער די רבנן דשמונים האבן צוגעלייגט נישט נאר אז ס'איז תלוי אז מען טאר עס נישט עסן נאר מען דארף עס גאר פארברענען, ואאוירא לתלות, און חוץ פון דעם האבן זיי אויך גוזר געווען אז די לופט פון חוץ לארץ האט אויך א טומאה אז ס'איז לתלות טאמער תרומה גייט דארט אהין דארף מען עס טאקע נישט פארברענען אבער עסן על כל פנים טאר מען דאס אויך נישט פרעגט אבער די גמרא ואכתי באושא גזור, כ'האב נאך א קשיא זאגט די גמרא, די גאנצע תקנה וואס דו זאגסט מיר יעצט אז ס'איז געווען צוויי תקנות יוסי און יוסי האבן מתקן געווען די ערשטע, שפעטער רבנן דשמונים שנה האבן מתקן געווען די צווייטע, זאגט די גמרא, כ'על דיר ברענגען א ראיה אז נישט דער האט עס מתקן געווען, נישט דער האט עס מתקן געווען, נאר די גאנצע תקנה איז געשען אין אושא, אושא דאס איז געווען סאך נאכן חורבן, סאך שפעטער, דתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין טהרות, על ששה ספיקות, שורפין את התרומה, ס'דא זעקס ציורים וואס תרומה ווערט טמא מספק, וואס חכמים האבן גוזר געווען אז מען דארף פארברענען די תרומה, ווייל מן התורה נישטא אזא זאך טאמער תרומה איז טמא נאר מספק פארברענט מען עס נישט, אבער חכמים האבן גוזר געווען א דין אז שורפין את התרומה, וועלכע זעקס ספיקות איז געווען די פסק, די גזירה אז מען דארף פארברענען תרומה, איז אזוי די ערשטע איז על ספק בית הפרס, רש"י זאגט ספק בית הפרס דאס איז א פעלד וואס מ'האט פארלוירן דארט א קבר מען ווייסט נישט ווי א מת ליגט דארט באגראבן, די פעלד איז בעצם א ספק צו ס'איז טמא צו נישט, ווייל איבעראל קען זיין די מת ליגט דארט, יעצט אז ס'גייט טרומע און ריט צו די פעלד, זאגן די חכמים די תרומה דארף מען פארברענען, די צווייטע ספק איז ועל ספק עפר הבא מארץ העמים, טאמער איינער האט ערד וואס קומט פון חוץ לארץ, וואס דאס איז דאך בעצם א ספק צו ס'ליגט דא אריינגעמישט ביינער צו נישט, אזוי ווי מ'האט פריער אויסגערעדט, ווייל די גוים זענען נישט מציין זייער קברים, איז טאמער דאס רירט צו תרומה דארף מען אויך פארברענען די תרומה, די דריטע ספק איז ועל ספק בגדי עם הארץ, די קליידער פון עם הארץ, חכמים האבן מתקן געווען היות די עם הארצים פאסט נישט אויף מיט טהרה ווי סדארף צו זיין, און ממילא קען זיין אז די קלייד פון דעם עם הארץ איז זיין פרוי וואס זיין פרוי געווען א נדה האט זיך אוועק געזעצט אויף זיין קלייד, וואס ביי אזא ציור ווערט זיין קלייד א אב הטומאה, יעצט אז ס'וועט צורירן תרומה, עט דאך די תרומה ווערן א ראשון, עט מען עס דארפן פארברענען, און ממילא היות מ'האט חושש געווען אלע עם הארצים אז אפשר איז זייער קליידער טמא, במילא האבן חכמים געמאכט א כללית'דיגע גזירה, טאמער תרומה רירט צו קליידער פון עם הארץ, דארף מען עס פארברענען. די פערדע ספק, זאגט די משנה, ועל ספק כלים הנמצאין, טאמער איינער טרעפט א כלי אויפן גאס, אויפן מארק, איז דא א ספק אפשר איז עס טמא, חכמים האבן גוזר געווען טאמער ס'רירט צו תרומה, דארף מען פארברענען די תרומה. די פיפטע זאך איז, ועל ספק הרוקין, טאמער איינער זעהט שפייעכץ ערגעץ ער ווייסט נישט פון ווי ס'קומט איז אלס ספק האבן חכמים גוזר געווען טאמער ס'וועט צורירן תרומה דארף מען פארברענען די תרומה פארוואס ווייל אפשר קומט די שפייעכץ פון א זב אדער פון א זבה אדער פון א נדה וואס זייער מעיינות זייער שפייעכץ האט מען געזעהן נעכטן שוין איז מטמא מן התורה און במילא אלס די ספק האט מען גוזר געווען אויף אלע שפייעכצער די זעקסטע ספק איז ועל ספק מי רגלי אדם שכנגד מי רגלי בהמה וואס טייטש מי רגליים פון א זב איז בעצם פונקט ווי די שפייעכץ פון א זב ס'איז אויך מטמא און במילא יעדע מי רגליים איז א ספק אפשר קומט עס פון א זב אדער א זבה וואס איז מטמא יעצט דא לייגט די משנה צו נאך עפעס אפילו מ'טרעפט עס לעבן מי רגלי בהמה וואס דאס איז בעצם שוין א ספק ספיקא טאמער מ'טרעפט מי רגליים וואס כ'ווייס נישט ווי ס'קומט לעבן מי רגלי בהמה וואס טייטש כ'ווייס קלאר אז די צווייטע מי רגליים וואס ליגט לעבן דעם איז פון א בהמה דא קען מען זאגן אז אפשר די ערשטע איז גאר פון א בהמה און אפילו ס'איז נישט פון א בהמה ס'איז פון א מענטש ווער זאגט ס'קומט פון א זב אדער פון א זבה? פון דעסוועגן, חכמים האבן גוזר געווען אויף די מי רגליים אז ס'איז מטמא תרומה עד כדי כך אז מ'דארף פארברענען די תרומה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, על ודאי מגען שהוא ספק טומאתן, שורפין את התרומה. וואס טייטש אזוי? טאמער תרומה רירט צו איינע פון די זעקס זאכן, דארף מען פארברענען די תרומה אזוי ווי מ'האט געזען, אבער דאס איז נאר טאמער די תרומה האט עס. טאקע צוגערירט, וואס איז אבער טאמער איך האב א ספק, אפשר האט עס צוגערירט אפשר נישט, אויף דעם זאגט די תנא קמא פארברענט מען נישט קיין תרומה, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן די גזירה, נאר טאמער איך ווייס קלאר אז עס האט צוגערירט, זאגט יעצט די משנה רבי יוסי אומר רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט אף על ספק מגען ברשות היחיד שורפין, זאגט רבי יוסי אז טאמער איך האב א ספק אפשר האט עס צוגערירט אפשר נישט, וואס די תנא קמא האט געזאגט ביי אזא אופן, פארברענט מען נישט קיין תרומה? ר' יוסי זאגט ס'ווענדט זיך, ס'ווענדט זיך ווי דער ספק איז געשען, טאמער ס'האט אפשר צוגערירט אין א רשות היחיד, דעמאלטס באנוצט מען זיך מיטן כלל פון ספק טומאה ברשות היחיד, וואס דאס איז נישט א געהעריגע כלל פון ספק טומאה ברשות היחיד, פארוואס ווייל די גאנצע טומאה דא איז בעצם אויך א דרבנן'דיגע ספק, ס'טייטש לאמיר זאגן לאמיר אנכאפן איינער פון די משלים רוק, שפייעכץ. שפייעכץ בעצם איז נישט טמא, נאר וואס דען, מ'האט געזאגט יעדע שפייעכץ איז א ספק אז אפשר איז עס טמא, דא גייט מען נאך ווייטער, דא גייט א שטיקל תרומה, אפשר האט עס צוגערירט די שפייעכץ אין א רשות היחיד, דאס הייסט נישט קיין ספק טומאה ברשות היחיד, דאס איז ספק ספק טומאה ברשות היחיד, פון דעסט וועגן זאגט רבי יוסי אין א רשות היחיד איז עס טמא, אין א רשות הרבים, טאמער כ'האב א ספק צו די תרומה האט עס צוגערירט צו נישט, דעמאלטס איז זיין טהור, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן ברשות היחיד, תולין, וואס טייטשט נאכאמאל, טאמער ס'האט זעכער צוגערירט, די תרומה האט זעכער צוגערירט די ספק טומאה, דעמאלטס אוודאי איז יעדער מודה אז שורפין, טאמער כ'האב א ספק צו ס'האט צוגערירט, דארט זאגן די חכמים אין א רשות היחיד, איז אויך נישט פשט מען פארברענט, רבי יוסי זאגט מען פארברענט אויף אזא אופן. זאגן די חכמים ניין, אין א רשות היחיד פארברענט מען נישט ווייל דא איז דא א ספק ספק, און ממילא איז עס נאר תולין מען טאר עס נישט עסן, ברשות הרבים טהורין, ווייל ברשות הרבים זענען די חכמים אויך מודה צו די תנא קמא אז ס'איז טהור, על כל פנים ביז דא איז די משנה, ואמר עולא, האט עולא געזאגט אויף די משנה אלו ששה ספיקות באושא התקינו, די זעקס תקנות וואס מ'האט יעצט געזען די זעקס ספיקות וואס מ'האט אויסגעפסקנט מ'דארף פארברענען תרומה אויף דעם, דאס האט מען מתקן געווען אין אושא, וואס אושא איז געווען אסאך נאכן חורבן, און איינע פון די זעקס זאכן האבן מיר דאך געזען על ספק עפר הבא מארץ העמים, אז ערד וואס קומט פון חוץ לארץ אפילו ס'איז נאר טמא מספק טאמער ס'רירט צו תרומה דארף מען עס פארברענען, זעהן מיר אז די תקנה איז געווען אין אושא און נישט פריער, אלא נאר, און במילא ענטפערט די גמרא אזוי, ס'איז טאקע געווען די תקנה אויף דריי אופנים, דריי שלבים, דריי סטעפס וואס מען האט געמאכט די גזירה. די ערשטע סטעפ איז געווען אתו אינהו גזור אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום, אזוי ווי מען האט געזאגט פריער, יוסי און יוסי וואס זיי האבן געלעבט די ערשטע, זיי האבן מתקן געווען אז די ערד פון ארץ העמים דאס איז מטמא מספק ס'טייטש ס'איז נאר מטמא לתלות, מען דארף נישט פארברענען, אבער מען טאר מער נישט עסן, אאוירא ולא כלום איז טייטש אז יוסי און יוסי האבן גארנישט גערעדט פון די לופט פון ארץ העמים אויף דעם האבן זיי אינגאנצן נישט געמאכט קיין תקנה, נאר דאס איז גאר טהור. שפעטער איז געקומען א שלב שפעטער ואתו רבנן דשמונים שנה גזור אידי ואידי לתלות, שפעטער די רבנן דשמונים שנה האבן נישט גוזר געווען שורפין, זיי האבן אויך אויף גארנישט נישט גוזר געווען שורפין, זיי האבן סך הכל צוגעלייגט אז די לופט פון ארץ העמים איז אויך מטמא, לתלות אז מען טאר מער נישט עסן די תרומה, שפעטער איז געקומען ואתו באושא, גזור אגושא לשרוף ואאוירא כדקאי קאי, די רבנן פון אושא האבן שפעטער צוגעלייגט א תקנה אז ביז יעצט איז אלעס געווען לתלות, זיי האבן צוגעלייגט אז טאמער ס'רירט צו די ערד פון חוץ לארץ דארף מען שוין פארברענען, און דאס איז געווען די תקנה פון אושא.